בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף כב, מיר הייבן אן דף כב עמוד א', די פיפטע שורה פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך, הכלב שנטל, איז אזוי, מיר האבן געזען די משנה, הכלב שנטל חררה, א הונט וואס האט גענומען א חררה א קיכל, וואס איז צוגעקלעבט צו דעם קוילן, און והלך לגדיש איז געגאנגען צו א הויפן תבואה, און אכל החררה והדליק הגדיש, ער האט געגעסן די קיכל, און די הויפן תבואה האט זיך אונטערגעצינדן, איז על החררה משלם נזק שלם, ועל הגדיש משלם חצי נזק, אויף די קיכל דארף מען באצאלן נזק שלם, ווייל ס'איז א געהעריגע היזק פון שן, אבער אויפן גדיש דארף מען צאלן חצי נזק, פארוואס עמיר זעהן היינט אין די גמרא, זאגט טאקע די גמרא איתמר, מ'האמיר געלערנט א מחלוקת ר' יוחנן ריש לקיש, ר' יוחנן אמר אשו משום חיציו וריש לקיש אמר אשו משום ממונו, פשט, ר' יוחנן ריש לקיש האבן דא א יסודות'דיגע מחלוקת, וואס איז דאס די היזק פון אש? פשט אזוי, דאס איז קלאר אז א מענטש נעמט א פייער און צינדט אונטער דעם חבר'ס א זאך צו דעם חבר'ס א פעלד, איז אוודאי נישטא קיין מחלוקת, דארט ווי די פייער האט זיך אנגעכאפט איז דארט נישטא קיין מחלוקת, דאס איז א געהעריגע אדם המזיק, אזוי ווי א מענטש קען מזיק זיין דעם חבר'ס א זאך מיט א שטיין אדער מיט די הענט אדער מיט א מעסער, קען ער אויך מזיק זיין דעם חבר'ס א זאך מיט פייער, איז דא נישטא קיין מחלוקת, ווי איז די מחלוקת? די מחלוקת איז דארט ווי די פייער האט זיך צעשפרייט. פשט נישט נאר דארט ווי מ'האט אונטערגעצינדן האט זיך פארברענט, נאר די פייער, די טבע פון פייער איז ס'צעשפרייט זיך, איז א מענטש לאמיר זאגן האט אנגעצינדן א ווינקל פונעם חבר'ס פעלד איז אויפן ווינקל, איז נישטא קיין ספק דאס איז א אדם המזיק אויף דעם איז מען אוודאי מחיוב, אבער למעשה געפינט מען אין די תורה אז מ'איז מחיוב אויף די גאנצע פעלד אויך, איז וואס איז פשט אין דעם? פארוואס טאקע איז מען מחיוב אז די גאנצע פעלד האט זיך פארברענט, די מענטש אליין האט דאך נישט אנגעצינדן די גאנצע פעלד ער האט נאר אנגעצינדן א ווינקל, איז אויף דעם איז דא א מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש, רבי יוחנן האלט אשו משום חיציו, פשט אזוי ווי א מענטש וואס שיסט א פייל איז מחיוב אויף די היזקות וואס די פייל מאכט, ווייל ס'איז זיין כח, איז די זעלבע זאך פייער קוקט מען אויך אן ווי א פייל וואס די מענטש האט געשאסן, און ממילא אפילו די פייער האט זיך אליין צושפרייט, איז כאילו די מענטש האט דא געשאסן פיילן איבעראל, און ממילא איז ער מחיוב אויף אלע היזקות, פשט, די כח פונעם פייער קוקט מען אן אלס די כח פונעם מענטש, און ער איז מחיוב אויף אלע היזקות, ריש לקיש זאגט ניין, ריש לקיש זאגט מען קוקט אן די פייער משום ממונו, פשט מען קוקט עס אן כאילו ס'איז זיין געלט, אזוי ווי א מענטש האט אן אקס און די אקס איז מזיק דארף מען באצאלן, איז די זעלבע זאך א מענטש האט פייער איז עס אויך זיינס מען קוקט עס אן כאילו עס איז זיינס און אלע היזקות וואס קומען ארויס פונעם פייער דארף ער באצאלן יעצט ווי עט זיין א נפקא מינה צווישן רבי יוחנן ריש לקיש איז ווי רש"י זאגט אז לכאורה די נפקא מינה עט זיין דארט ווי א מענטש צינדט אן א צווייטע זאך נישט מיט זיין אייגענע פייער נאר מיט א צווייטנס פייער ער נעמט א קויל פון זיין חבר און צינדט אן א אנדערע חבר'ס פעלד איז לויט רבי יוחנן אשו משום חיציו איז אוודאי עט דער מענטש זיין מחיוב אזוי ווי ווען דו שיסט דיין חבר'ס פייל ביסטו מחיוב איז ווען דו פארברענסט מיט א חבר'ס פייער ביסטו אויך מחיוב, אבער לויט ריש לקיש אז אשו משום ממונו, איז דווקא טאקע טאמער די פייער איז זיין ממון, ס'איז זיינס, אבער טאמער ס'איז נישט זיינס ער האט גענומען א חבר'ס א קויל, איז דארט אוודאי עט ער זיין פטור על כל פנים מדיני אדם. זאגט די גמרא יעצט וריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן, פארוואס זאגט נישט ריש לקיש ווי רבי יוחנן אז אשו משום חיציו, זאגט די גמרא אמר לך ווייל ריש לקיש קען זאגן חיציו מכוחו קאזלי, האי לא מכוחו קאזיל. פשט ווי נישט ווי די פייל פליעט פון זיין כח, דו האסט געלייגט א פייל אין א פייל און בויגן און האסט אויסגעצויגן די הענט, דיין כח שטופט די פייל, אבער די פייער, די פייער דארף נישט צוקומען צו דיין כח, די פייער פארט פון זיך, און דערפאר האלט ריש לקיש אז מען קען נישט אנקוקן פייער אזוי ווי די חץ פון א מענטש, ווייטער פארקערט, ורבי יוחנן, מאי טעמא לא אמר כריש לקיש, פארוואס זאגט נישט רבי יוחנן ווי ריש לקיש אז אשו משום ממונו, זאגט די גמרא ווייל אמר לך, רבי יוחנן זאגט, ממונא אית ביה ממשא, הא לית ביה ממשא, ממון עס האט א ממשות אין זיך. צו א אקס וואס באלאנגט צו א מענטש, אזעלכע סארט זאכן, אבער פייער האט דאך נישט קיין ממשות, איז נישט שייך צו זאגן אויף פייער אז דאס איז די ממון פון א מענטש. זאגט יעצט די גמרא, תנן, די גמרא פרעגט א קשיא פון אונזער משנה, מיר האבן געזען ביי אונזער משנה הכלב שנטל חררה וכו', אז א הונט נעמט א חררה און צינדט זיך אונטער א גדיש, איז אויפן חררה צאלט מען נזק שלם, אויפן גדיש צאלט מען חצי נזק, איז זאגט די גמרא בשלמא למאן דאמר אשו משום חציו, גאנץ גוט לויט ר' יוחנן, אז א פייער איז אזוי ווי א פייל פון א מענטש, איז אזוי ווי די כח פון א מענטש, איז ווען א מענטש צינדט אן א פייער קוקט מען עס אן ווי זיין חץ ווי זיין כח, אבער דא אז דער הינט האט אנגעצינדן א פייער איז חציו דכלב הוא, קוקט מען עס אן אלץ די כח פונעם הינט, און וואס האמיר געזען וואס איז די דין פון א כח פון א הינט האט א דין פון צרורות און ממילא אויף די חררה אליין דארף מען צאלן נזק שלם ווייל דאס איז א תולדה דשן, און אויפן גדיש דארף מען צאלן חצי נזק. ווייל ס'איז צרורות פונעם הונט, ס'איז די כח פונעם הונט, אבער אלא למאן דאמר אשו משום ממונו, האי אש לאו ממונו דבעל כלב הוא, אבער טאמער די חיוב פון פייער איז ווייל ס'איז אזוי ווי זיין ממון המזיק, איז דא פארוואס דארף די בעל הכלב באצאלן, די בעל הכלב איז דאך נישט די באלעבאס פונעם פייער, די פייער באלאנגט דאך צום בעל החררה, איז פארוואס זאל ער באצאלן, פארוואס זאל ער דארפן באצאלן, אויף א פייער וואס האט נישט באלאנגט פאר אים מ'האט דאך פריערט געשמועסט אז לויט ריש לקיש דארף מען נישט צאלן טאמער מען נוצט א צווייטנס פייער, און פארוואס דא ביי אונזער משנה זעט מען אז די בעל הכלב דארף באצאלן אויפן גדוש? ענטפערט די גמרא, אמר לך ריש לקיש, ריש לקיש קען ענטפערן הכא במאי עסקינן דאדייה אדויי, פשט מען קען זאגן אז די משנה רעדט זיך דארט ווי די הונט האט געווארפן די חררה אויפן גדיש, און ממילא פארוואס שטימט עפעס יעצט די משנה? ווייל דעל חררה משלם נזק שלם, ועל מקום גחלת משלם חצי נזק, ועל גדיש כולה פטור. פשט זאגט ריש לקיש פשט אזוי אין משנה, אז אוואדע דאס וואס די משנה האט געזאגט אז אויף א חררה צאלט מען נזק שלם דאס שטימט זייער גוט ווייל דאס איז שן, אבער דאס וואס איז געשטאנען אין די משנה אז אויפן גדיש צאלט מען חצי נזק, זאגט ריש לקיש דא רעדט מען נישט פונעם גאנצן גדיש, אוואדע אויפן גאנצן גדיש איז מען פטור, ווייל אשו משום ממונו, און די אש איז נישט די ממון פונעם בעל הכלב איז אוואדע דארף די בעל הכלב נישט צאלן אויפן גאנצן גדיש, אבער. אזוי ווי מען האט פריערט געשמועסט, ווען א מענטש נעמט א פייער און צינדט ממש אונטער בידיים דעם חבר'ס א זאך, איז דא נישט דא קיין נידון צו אשו משום חציו צו אשו משום ממונו, דאס איז א אדם המזיק, אוודאי דארף מען באצאלן. די מחלוקת אשו משום חציו אשו משום ממונו איז נאר דארט ווי די פייער האט זיך צושפרייט, די פייער האט זיך צושפרייט פון זיך אליין, דא איז דא א שאלה וויאזוי קוקט מען אן די צושפרייטונג, צו ס'איז משום חציו צו משום ממונו. און ממילא זאגט ריש לקיש דאס איז געשטאנען ביי אונזער משנה אז אויפן גדיש צאלט מען חצי נזק, רעדט זיך נישט אויפן גאנצן גדיש דארט ווי די פייער האט זיך צעשפרייט, נאר ס'רעדט זיך אויפן מקום גחלת, דארט ווי די גחלת איז אראפגעפאלן, דארט קומט נישט אריין די נקודה פון אשו משום חיציו ואשו משום ממונו, איז אויף די נקודה דארט ווי די גחלת איז געפאלן אויף דעם צאלט מען חצי נזק פארוואס? ווייל היות וואס די הונט האט עס נישט אראפגעלייגט דארט, ער האט עס געווארפן, איז ווי רש"י זאגט צוויי פשטים, קודם כל איז קען מען עס אנקוקן ווי צרורות, ס'איז דאך כוחו, ווייל ער האט עס נישט אראפגעלייגט ער האט עס געווארפן, חוץ פון דעם וואס מ'קען זאגן ס'איז משונה, ווייל ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך אז א הונט ווארפט עפעס, ס'איז א תולדה דקרן צאלט מען חצי נזק, איז פון דעם האט די משנה גערעדט, אויף דעם האט די משנה געזאגט אז אויפן גדיש צאלט מען חצי נזק אבער אין הכי נמי אויף די רעשט פון די גדיש דארף מען טאקע נישט צאלן. ווייטער ורבי יוחנן, רבי יוחנן וואס רבי יוחנן האלט אשו משום חיציו, ער זעצט איין די משנה דאנחה אנוחי, נישט אז די הונט האט געווארפן די חררה, נאר האט עס פשוט אראפגעלייגט, און ממילא על החררה ועל מקום גחלת משלם נזק שלם, ועל הגדיש משלם חצי נזק, איז רבי יוחנן האלט אז אויף חררה אליין צאלט מען נזק שלם, ווייל דאס איז א תולדה דשן, אויפן מקום גחלת צאלט מען נזק שלם, ווייל פארוואס נישט, דא איז אוודאי נישט קיין צרורות, ווייל די הונט האט עס אראפגעלייגט נישט געווארפן, ס'איז אויך נישט משונה, איז אויפן מקום גחלת וואס דאס איז א היזק וואס די הונט האט ממש געמאכט, אויף דעם דארף מען צאלן נזק שלם, ווייטער דאס וואס שטייט אין די משנה אז אויפן גדיש צאלט מען חצי נזק, איז לויט רבי יוחנן רעדט מען פון די רעשט פון די גדיש, און רבי יוחנן כשיטתו אז אשו משום חיציו, איז אז אשו משום חיציו איז פשט די רעשט פון די גדיש האט זיך פארברענט אלס די כח פונעם הינט, איז די כח פונעם הינט האט א דין פון צרורות, צאלט מען טאקע חצי נזק אויפן רעשט פון די גדיש, איז על כל פנים, שטימט אונזער משנה סיי לויט רבי יוחנן, און סיי לויט ריש לקיש, איז תא שמע, זוכט די גמרא א ראיה צו ברענגען פון אן אנדערע משנה, די משנה זאגט דף ס"ב, גמל טעון פשתן ועבר ברשות הרבים, א קעמל וואס איז אנגעלאדענט מיט פשתן מיט פלאקס און גייט אריבער אין רשות הרבים, איז די דין אזוי, נכנסה פשתנו לתוך החנות, ודלקו בנרו של חנווני, וואס איז טאמער די בעל הבית האט אנגעלאדענט דעם גמל מיט גאר אסאך פשתן עד כדי כך אז ווען ס'גייט אריבער א געשעפט שטעקט זיך אריין די פשתן אינעם געשעפט אריין, און דארט אינעם געשעפט האט די געשעפטסמאן א לעכט, און די לעכט צינדט אונטער די פשתן, און די גמל שפאצירט זיך ווייטער, והדליק את הבירה, און אזוי די גמל גייט ווייטער מיט א ברענעדיגע פשתן אויף זיך, גייט ער אריבער א בירה א גרויסע הויז, און די הויז פארברענט זיך, איז זאגט די משנה וואס די דין איז, די דין איז בעל גמל חייב, איז די בעל גמל מחויב צו צאלן אויפן הויז וואס האט זיך פארברענט, אויפן פאלאץ וואס האט זיך פארברענט, אבער די חנווני דער וואס האט אנגעצינדן די פייער ער איז פטור ער האט גארנישט געטון, ער האט געהאט א לעכט ביי זיך אין געשעפט ער האט דאס געמעגט טון, די בעל הגמל ער איז חייב ווייל ער האט פושע געווען, פארוואס האסטו אנגעלאדענט דיין גמל מיט אזויפיל פלאקס זאל אריין קריכן אין א געשעפט, אבער די חנווני איז פטור, אבער זאגט די משנה דארט, הניח חנווני נרו מבחוץ, וואס איז טאמער די געשעפטסמאן האט געלייגט זיין פייער אינדרויסן פון זיין געשעפט? איז דא איז חנווני חייב, דא דארף די חנווני באצאלן, ווייל ער איז די פושע, וואס האסטו געלייגט א פייער אינדרויסן, די בעל הגמל האט נישט געדארפט בייפאלן אז דו וועסט דארט לייגן א פייער, און ממילא איז די חנווני מחויב צו צאלן אויפן היזק פונעם בירה פונעם שטוב. און די משנה פירט דארט אויס רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור, נר חנוכה היות וואס מען האט רשות דאס לייגן אינדרויסן, דארט איז די חנווני פטור אפילו ער האט געלאזט א פייער אינדרויסן דאס וועט מען אלץ זען דארט ביי די משנה, על כל פנים פירט די גמרא אויס, בשלמא למאן דאמר אשו משום חיציו, חציו דגמל היא, לויט רבי יוחנן, שטימט די משנה זייער גוט, אז דארט ווי די חנווני האט געהאט די פייער אינעם געשעפט נישט אינדרויסן, און די פשתן האט זיך אנגעצינדן און די פאלאץ האט זיך פארברענט, איז דארף טאקע די בעל הגמל צאלן, ווייל ס'איז חציו דגמל, איז טאקע דארף באצאלן חצי נזק, ווייל ס'איז טאקע נאר צרורות, אבער ער דארף באצאלן, אבער אלא למאן דאמר משום ממונו, אבער לויט ריש לקיש, וואס ריש לקיש האלט אז ווען א פייער צושפרייט זיך קוקט מען עס אן ווי א ממון המזיק, איז האי אש לאו ממונא דבעל גמל היא, דער פייער איז דאך נישט די ממון פונעם בעל גמל, ס'איז די ממון פונעם חנווני, איז וואס עפעס דארף די בעל גמל באצאלן? ענטפערט די גמרא, אמר לך ריש לקיש, ריש לקיש קען ענטפערן אז הכא במאי עסקינן, במסכסכת כל הבירה כולה, פשט מ'קען זאגן אז די משנה רעדט זיך אז די גמל האט אנגעצינדן די גאנצע בירה ממש, פשט די גאנצע בירה איז איין גרויסע שטיק מקום גחלת, פשט די גמל האט שטאטליך שטאטליך אריבער שפאצירט דעם בירה, דעם שטוב, און אזוי האט ער אנגעצינדן יעדע חלק פון שטוב באזונדער, איז דערפאר טאקע האלט ריש לקיש, דא אוודאי זאגט מען אז דער בעל הגמל איז מחיוב, ווייל דא קומט נישט אריין די נידון ווי מען האט געשמועסט פון אשו משום חציו, אשו משום ממונו, דא איז כאילו די גמל אליין האט מזיק געווען. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, אי הכי אימא סיפא, אויב אזוי, זיי מיר מסביר די סיפא פון די משנה, ס'איז געשטאנען אין די סיפא אז אם הניח חנווני נרו מבחוץ, חנווני חייב, אז טאמער די לעכט איז געווען אינדרויסן, דארט איז די חנווני מחיוב, איי פארוואס? ואי במסכסכת, אמאי חייב? פשט, טאמער ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס די גמל האט ממש אונטערגעצינדן די גאנצע בירה, איז וואס א חילוק צו די חנווני האט געלייגט די לעכט פון אינדרויסן, צו די חנווני האט געלייגט די לעכט פון אינעווייניג? למעשה, די גמל האט מזיק געווען די גאנצע בירה כאילו בידיים ממש, איז פארוואס זאל די חנווני דארפן באצאלן? זאגט טאקע די גמרא בשעמדה, פשט ס'רעדט זיך אז די גמל איז געגאנגען צו די בירה, און נישט ס'האט אריבערשפאצירט דעם בירה און אזוי האט זיך אנגעצינדן די גאנצע בירה, נאר ס'האט זיך אפגעשטעלט לעבן די בירה, און אזוי האט זיך עס אריין געריבן אין די גאנצע בירה, נישט גייעדיגערהייט נאר שטייעדיגערהייט, און אזוי האט זיך פארברענט די גאנצע בירה, איז יעצט פארשטייט מען פלוצלינג די משנה, די גמרא פרעגט גראד, איך פארשטיי נישט וואס דו זאגסט מיר דא, עמדה וסכסכה, די גמל האט זיך אפגעשטעלט לעבן די בירה און אזוי האט עס אנגעצינדן דעם גאנצן בירה, כל שכן דחנווני פטור בעל גמל חייב, איז אוודאי און אוודאי דארף מען זאגן אז די חנווני איז פטור און די בעל גמל איז חייב, און ווי די ראשונים זענען מסביר, ווייל טאמער די גמל האט זיך אפגעשטעלט איז פשט ס'איז געווען דארט א לאנגע צייט איז די בעל גמל האט געדארפט האבן שכל אוועקצושלעפן זיין גמל פון דארט איז ווייטער וואס ווילסטו פון די חנווני ווייל ער האט געלאזט א לעכט אינדרויסן למעשה די גמל איז געגאנגען דא און האט מזיק געווען א גאנצע בירה בידיים איז ווי קומט דא אריין די חנווני ענטפערט טאקע די גמרא אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב איקא הכא במאי עסקינן כגון שעמדה להטיל מימיה פשט ס'רעדט זיך ביי א ציור אז די גמל האט זיך אפגעשטעלט לעבן די בירה און ס'האט אנגעהויבן מטיל זיין מים גיין אין בית הכסא און די באלעבאס האט נישט געקענט אוועקשלעפן די גמל ווייל א גמל אינמיטן גיין בית הכסא קען מען אים נישט רוקן און ממילא פארדעם איז דא א חילוק ווי די לעכט איז געלעגן ווייל רישא בעל גמל חייב דלא איבעי ליה לאפושי בטעינה פשט אין די רישא קען נישט די בעל גמל זאגן וואס האב איך געקענט טון? כ'האב נישט געקענט אוועקרוקן מיין גמל. יא, האסט טאקע נישט געקענט אוועקרוקן דיין גמל אבער פארוואס האסטו אנגעלאדן דיין גמל מיט אזויפיל פשתן אז זאל קענען אריינקריכן אין א געשעפט און זיך אונטערצינדן און שפעטער אנצינדן א גאנצע בירה? ביסט אוודאי שולדיג און פאר דעם טאקע דארף ער באצאלן. אבער סיפא חנווני חייב, דלא איבעי ליה לאנוחי נרו מאבראי. אין די סיפא דא איז די חנווני חייב, ווייל דא קען די בעל גמל זאגן וואס האב איך געטון? איך האב אנגעלאדנט מיין גמל מיט א נארמאלע סכום פון פשתן, ס'איז נישט אריינגעגאנגען צו יענעם געשעפט. ס'האט זיך פשוט אונטערגעצינדן פון אינדרויסן, יענער האט נישט געהאט קיין רעכט צו לייגן די פייער אינדרויסן, און קענסט נישט האבן קיין טענות אויף מיר פארוואס כ'האב נישט אוועקגעשלעפט דעם גמל, ווייל דער גמל האט מטיל מים געווען כ'האב נישט געקענט רוקן, איז פאר דעם טאקע אין די סיפא איז די חנווני מחויב צו צאלן אויפן בירה, איז ווייטער נישטא קיין ראיה פון די משנה לא לכאן און לא לכאן, איז תא שמע, פראבירט די גמרא א ראיה ברענגען פון אן אנדערע משנה, די משנה זאגט אויף סמך א', המדליק את הגדיש והיה גדי כפות לו ועבד סמוך לו, ונשרף עמו, פשט איינער צינדט אונטער דעם חבר'ס גדיש, און אינעם גדיש איז געווען צוגעבינדן א גדי, און לעבן דעם איז געווען א עבד וואס איז נישט געווען צוגעבינדן, און אלעס האט זיך פארברענט, דער גדיש האט זיך פארברענט, דער גדי האט זיך פארברענט, דער עבד האט זיך פארברענט, און דער דין איז חייב, דער וואס האט אונטערגעצינדן דעם גדיש, דארף באצאלן סיי אויפן גדיש סיי אויפן גדי, אבער די עבד וואס איז געשטארבן דא, אויף דעם איז ער נישט חייב קיין מיתה, ווייל די עבד האט דאך שכל, די עבד האט געקענט אנטלויפן, יעצט ווען די עבד וואלט נישט געקענט אנטלויפן, איז דער וואס האט אונטערגעצינדן דעם גדיש איז כאילו ממש ער האט גע'רצח'עט דעם עבד, איז דא היות ער האט גע'רצח'עט אן עבד, איינער וואס הרג'עט אן עבד איז חייב מיתה, טאמער ער איז חייב מיתה קען מען אים נישט מחייב זיין ממון ווייל ס'דא א כלל קם ליה בדרבה מיניה אז איינער וואס איז מחויב סיי געלט, און סיי מיתה איז די מיתה פטר'ט אים פון די חיוב פון צו באצאלן איז דארף ער נישט באצאלן אבער דא היות וואס ער איז נישט מחויב מיתה אויף דאס אז די עבד איז געשטארבן ווייל די עבד האט געקענט אנטלויפן איז נישטא דא קיין קם ליה בדרבה מיניה איז דארף מען באצאלן סיי אויפן גדיש און סיי אויפן גדי יעצט ווי רש"י מערקט אן דרך אגב אז ס'מוז נישט זיין אז די גדי איז געווען צוגעבינדן אפילו ווען די גדי וואלט געווען אויפגעבינדן וואלט ער אויך געדארפט צאלן אויפן גדי ווייל די גדי האט נישט קיין שכל צו אנטלויפן די סיבה וואס די משנה כאפט אן גדי כפות איז ווייל ביי די קומענדיגע ציור זאגט מען פארקערט עבד כפות און גדי סמוך כאפט שוין אן די משנה אזא ציור אבער על כל פנים איז די משנה ממשיך עבד כפות לו וגדי סמוך לו, וואס איז טאמער דער עבד איז געווען צוגעבינדן, און דער גדי איז געשטאנען דערנעבן ונשרף עמו, און סיי דער עבד און סיי דער גדי ביידע האבן זיך פארברענט, איז דא איז פטור, דא דארף נישט דער וואס האט אונטערגעצינדן באצאלן געלט פאר די בעל הגדי, און די זעלבע זאך נישט פארן בעל הגדיש, פארוואס? ווייל היות ער איז מחויב מיתה אויף דעם וואס האט געהארגעט אן עבד, דער עבד האט נישט געקענט אנטלויפן, און פשט האט אים געהארגעט ס'איז א פשוטע רוצח איז זאגט מען קם ליה בדרבה מיניה ער דארף נישט באצאלן איז פירט די גמרא אויס בשלמא למאן דאמר אשו משום חציו משום הכי פטור פשט לויט ר' יוחנן אשו משום חציו פארשטייט מען פארוואס דער מענטש איז חייב מיתה אויף דעם וואס דער עבד איז געשטארבן ווייל ס'איז כאילו ער האט געשאסן א פייל אינעם עבד אריין אבער אלא למאן דאמר אשו משום ממונו טאמער די גאנצע חיוב פון אשו איז משום ממונו לויט ריש לקיש איז אמאי פטור איז פארוואס איז דער מענטש פטור אלס א דין פון קם ליה אילו קטל תוריה עבדא הכי נמי דלא מיחייב, ווען א מענטש'ס ממון, ווען א מענטש'ס אקס, שטויסט א קנעכט און הרג'ט א קנעכט, איז א מענטש דען נישט מחיוב צו באצאלן? מ'זעט די תורה אליין איז מחייב די מענטש צו באצאלן קנס אויפן עבד, איי פארוואס זאגט מען נישט קם ליה? ווייל א מענטש איז נישט מחיוב מיתה ווען זיין ממון הרג'ט, איז די זעלבע זאך דא, טאמער אש איז משום ממונו, איז וואס עפעס איז ער מחיוב מיתה, איז ער נישט מחיוב קיין מיתה, נישט דא קיין קם ליה וואלט ער געדארפט באצאלן. ענטפערט די גמרא, אמר לך ריש לקיש, ריש לקיש קען פארענטפערן די משנה אז הכא במאי עסקינן, כשהצית בגופו של עבד, דקם ליה בדרבה מיניה, פשט ס'רעדט זיך בציור, וואס דער מענטש האט ממש אנגעצינדן דעם עבד אליין, נישט נאר דער גדיש, נאר דער עבד איז געשטאנען צוגעבינדן אויפן גדיש, דער מענטש האט אנגעצינדן דעם עבד אליין, איז דא ווי מען האט געשמועסט דא קומט נישט אריין די נקודה פון אשו משום חציו ואשו משום ממונו, נאר דא איז ער אוודאי חייב מיתה ווייל ס'איז כאילו ער האט געהארגעט דעם עבד, ער האט טאקע געהארגעט די עבד, איז דא אז מען זאגט קם ליה בדרבה מיניה, איז דער מענטש פטור פון צו באצאלן אויף אלע אנדערע זאכן סיי אויפן גדי, סיי אויפן גדיש. איי פרעגט די גמרא אי הכי מאי למימרא אויב אזוי וואס איז די חידוש פון די משנה פשט לויט רבי יוחנן פארשטייט מען די חידוש די חידוש איז אז אשו משום חציו טאקע עס הייסט טאקע אז די איד איז א רוצח אבער לויט ריש לקיש אז ס'רעדט זיך פון א מענטש האט פשוט געהארגעט אן עבד בידיים איז די חידוש פון קם ליה בדרבה מיניה אויף דעם דארף מען נישט אונזער משנה אונז ווייסן שוין די חידוש אין אנדערע פלעצער זאגט די גמרא לא צריכה בגדי דחד ועבד דחד, פשט די חידוש אין די משנה איז אז אפילו די גדי באלאנגט פאר איינער און די עבד פאר א צווייטן, עס וואלט געווען א צד צו זאגן אז ווען זאגט מען קם ליה ווען ביידע באלאנגען פאר די זעלבע מענטש אבער אז ס'באלאנגט פאר צוויי אנדערע מענטשן איז אפשר זאגט מען נישט קיין קם ליה, דאס איז די חידוש פון די משנה אז אפילו ביי אזא ציור זאגט מען אויך קם ליה בדרבה מיניה און די מענטש איז פטור פון צו באצאלן אויפן גדי, תא שמע, ברענגט די גמרא א ראיה פון אן אנדערע משנה. די משנה זאגט אין דף נ"ט, השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן, טאמער איינער נעמט א פייער און געבט עס איבער פאר חרש שוטה וקטן, און זיי האבן עפעס פארברענט, איז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, דארף דער מענטש נישט באצאלן מדיני אדם נאר מדיני שמים ווייל ס'איז נאר א גרמא. איז פירט די גמרא אויס די קשיא, בשלמא למאן דאמר אשו משום חציו, חציו דחרש הוא, פשט לויט ר' יוחנן אז אשו משום חציו, פארשטיי איך פארוואס דער מענטש איז פטור, ווייל ווי נישט ווי, די חרש שוטה וקטן זיי זענען די וואס האבן געמאכט דא דעם חץ זיי זענען די וואס האבן געשאסן דעם פייל זיי האבן אונטערגעצינדן א זאך איז דערפאר איז נישט שייך צו מחייב זיין די וואס האט זיי געגעבן די פייער אבער אלא למאן דאמר אשו משום ממונו אילו מסר שורו לחרש שוטה וקטן הכי נמי דלא מיחייב טאמער די חיוב פון אש איז משום ממונו נו די פייער איז דיין ממון איז ווען דו נעמסט דיין ממון דיין אקס דו געבסט עס איבער פאר א חרש שוטה וקטן און די אקס איז מזיק איז אוודאי איז מען מחיוב ווי רש"י זאגט ס'איז א קלארע ברייתא וואס מ'האט שוין געזען איז אויב אזוי ביי פייער זאג די זעלבע זאך, ס'איז דיין פייער, די חרש שוטה וקטן האבן עס טאקע גענוצט, אבער ס'איז דיין פייער, איז פארוואס זאל מען נישט מחייב זיין די בעל האש אלץ זיין ממון המזיק? ענטפערט די גמרא, הא איתמר עלה, אמר ריש לקיש משמיה דחזקיה, לא שנו אלא כשמסר לו גחלת וליבה, פשט ריש לקיש זאגט טאקע אז דא רעדט זיך אז מ'האט געגעבן א קויל פארן חרש, נישט א פלאקערדיגע פייער, נאר א קליינע קויל, איז די קויל אליין קען נישט מזיק זיין, די חרש שוטה וקטן זיי האבן אונטערגעצינדן די קויל, זיי האבן געבלאזן אויפן קויל, זיי זענען די וואס האבן געמאכט די פייער, איז דא איז פשט אז ווען דו האסט איבערגעגעבן דעם קויל, האסטו טאקע נישט איבערגעגעבן א פייער, איז נישט שייך צו זאגן משום ממונו, ס'איז נישט דיין ממון, ס'איז נישט בכלל נישט געווען קיין מזיק, די חרש שוטה וקטן זיי האבן געמאכט א מזיק פון דעם, איז ביי דעם טאקע זאגט מען אז די בעל הגחלת איז פטור, אבל מסר לו שלהבת, טאקע אז מען געבט איבער א פלאמעדיגע פייער פאר א חרש שוטה וקטן איז טאקע חייב, איז מען טאקע מחיוב פארוואס מאי טעמא? ווייל ברי היזיקא, פשט, ס'איז קלאר אז ס'גייט דא זיין א היזק, פשט, ס'איז אזוי ווי דו האסט איבערגעגעבן דיין שור המזיק פאר א חרש שוטה וקטן, דא איז מען אוודאי מחיוב. ווייטער ורבי יוחנן, נאר רבי יוחנן קריגט זיך אויף דעם, און רבי יוחנן האלט אז אפילו שלהבת פטור, קסבר צבתא דחרש קא גרים, פשט, רבי יוחנן האלט אז ווי נישט ווי אפילו א פלאקערדיגע פייער ווי נישט ווי אז מ'געט עס איבער פאר א חרש שוטה וקטן, איז זיי למעשה זענען די וואס האבן עס אונטערגעצינדן, פשט, ס'הייסט זייער חיצים, איז פאר דעם טאקע מדיני אדם איז מען פטור, נאר ווי לויט רבי יוחנן וועט מען יא זיין מחיוב לא מחייב עד דמסר ליה גווזא סילתא ושרגא, פשט אז מען געבט אונטער אז מען געבט פאר א חרש שוטה וקטן ממש אויסגעדארטע שטיקלעך העלצער מיט א לעכט, וואס דא איז ממש א פשיעה גמורה, ווי רש"י זאגט דא איז קלאר אז ס'גייט ארויסקומען א היזק, דא וועט אפילו רבי יוחנן אויך מודה זיין אז דער וואס האט איבערגעגעבן פארן חרש שוטה וקטן איז מחיוב, ווייל דא קוקט מען בכלל נישט אן די חרש שוטה וקטן, פשט דא הייסט עס אפילו נישט זייער חץ דא איז כאילו די די אליין האט אונטערגעצינדן איז דא וועט מען זיין מחיוב אבער ביי אלע אנדערע ציורים האלט טאקע רבי יוחנן אז מ'איז פטור זאגט די גמרא יעצט אמר רבא זאגט רבא קרא ומתניתא מסייע ליה לרבי יוחנן ס'דא א פסוק און אויך א ברייתא וואס ביידע איז דארט מבואר כשיטת רבי יוחנן קרא וועלכע פסוק זעהט מען ווי רבי יוחנן אז אשו משום חציו דכתיב שטייט אין פסוק כי תצא אש תצא מעצמה פשט די לשון הפסוק איז כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, אז טאמער ס'גייט ארויס א פייער און צינדט אונטער יענעמ'ס א פעלד, איז שלם ישלם המבעיר את הבערה אז דער וואס האט עס אונטערגעצינדן דארף באצאלן. איז אז שטייט כי תצא אש איז משמע תצא מעצמה פשט די פייער האט זיך אליין פארשפרייט נישט דער מענטש איז געגאנגען מיטן פייער אנגעצינדן דעם גאנצן פעלד פונעם חבר נאר דער פייער האט זיך אליין צושפרייט און פונדעסטוועגן וויאזוי פירט דער פסוק אויס ישלם המבעיר את הבערה, אז דער וואס האט אנגעצינדן די פייער, דער מבעיר, ער דארף באצאלן. איי, פארוואס רופט אים די תורה אן מבעיר, ער האט עפעס אונטערגעצינדן? די פייער האט זיך אליין צושפרייט. און וואס זעהן מיר דא, שמע מינה, אשו משום חציו, זעהט מען אז די תורה איז מייחס די גאנצע פייער כאילו ער האט עס אונטערגעצינדן, פשט איז כאילו זיינס איז א פאל, כאילו ער האט געשאסן א פייל דא. זעהט מען אשו משום חציו. ומתניתא די זעלבע זאך א ברייתא, וואס די ברייתא איז אויך מבואר כשיטת ר' יוחנן דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, פתח הכתוב בנזקי ממונו, פשט אז שטייט אנפאנג פסוק כי תצא אש, איז משמע אז די פייער פארברענט אליין אן א מענטש וסיים בנזקי גופו און סוף שטייט שלם ישלם המבעיר את הבערה די תורה איז עס מייחס צום מענטש אליין, לומר לך אשו משום חציו די ברייתא זאגט קלאר אז מ'זעהט דא אין פסוק אז אשו משום חציו, זעהט מען דא אויך א קלארע ברייתא כשיטת ר' יוחנן.